אמפיטעאטראוו איז שוין טויט, און טויט זענען אויך אלע וואס וואלטן אפשר געקאנט דערציילן וועגן דער טשיקאווער און מאדנער פאסירונג. עס איז געווען א ליטערארישע כאריקירי און א רוסישע כאריקירי, ווייל די יאפאנעזישע כאריקירי איז פארבונדן מיט אן אייגנארטיגן באגריף פון ווירדע און זעלבסט-אכטונג. דא אבער האט די גאנצע זאך געשמעקט מיט בייזער שטיפעריי. אין א קאלטן שיינעם ווינטער טאג האט פעטערבורג זיך אויפגעכאפט פון שלאף שפעט ווי געווענליך און גענומען זיך צו דער מארגן צייטונג ראסיא. לאמיר זעהן ווער שרייבט עס היינט דעם גרויסן פעליעטאן, דאראשעוויטש אדער אמפיטעאטראוו? דאראשעוויטש איז געווען וויציגער, שארפער, דורך און דורך א הומאריסט, מיט אים לאכט מען שוין זיך גוט אן. אמפיטעאטראוו אבער איז געווען טיפער, ערנסטער, ער מאכט אייך צום טראכטן. צוויי פארשיידענע שרייבער זענען זיי געווען, אבער ביידע גרויס, אינטערעסאנט, שארפזיניג, ביידע אויסערגעווענליך טאלענטירט.

שרייבט אמפיטעאטראוו דער מחבר, ס'האט געלעבט אויף דער וועלט אזא משפחה אבמאנאווי. גערופן האט מען זיי אזוי דערפאר ווייל זיי האבן געהאלטן אין איין אפנארן מענטשן. אפנארן איז אויף רוסיש אבמאניוואט. די משפחה איז געווען אן אלטע, ארום דריי הונדערט יאר אז זי מאזאליעט די אויגן פון דעם פאלק. דא בלייבט דער לעזער אויף א מינוט שטיין. די צאל דרײַ הונדערט מאכט אים שוין טראכטן. ניט ווילנדיק, מוז ער זיך דערמאנען אן אן אנדער אלטער משפחה, וואס איז אויך דרײַ הונדערט יאר אלט. וועגן דעם ווייסט יעדער איינער, די משפחה ראמאנאוו, דער נאמען פון דער קייזערלעכער פאמיליע, זיצט שוין אויף דעם טראן דרײַ הונדערט יאר, אבמאנאוו, ראמאנאוו, האט דאס א צוזאמענהאנג? דאס קאן דאך ניט זיין! אזעלכע וויצן אין רוסלאנד? ניין! דא מוז זיכער זיין א טעות! און דאך, אבמאנאווי, ראמאנאווי, גאט מיינער! אבער וואס ווייטער דער לעזער פארטיפט זיך אין דעם פעליעטאן, אלץ פינצטערער, אדער אפשר ליכטיקער, ווערט אים אין די אויגן, איצט כאפט ער שוין, די אבמאנאווס זענען טאקע די ראמאנאווס און דער מחבר מיט אן אומדערהערטער חוצפה שרייבט דאס אין א בייסיגן פרעכן טאן די געשיכטע פון די דינאסטיע ראמאנאוו. די פערזאנען זענען כמעט גארניט פארשטעלט. אט איז ניקי, דער שוואכלינג, דער נעבעכל, וואס באהאלט זיך שטענדיג אונטער דער מאמע'ס פארטעך.

מיט פאסיגע ווערטער איז דערמאנט ניקי'ס פארשטארבענער טאטע דער מוזשיק אויפן טראן, אלעקסאנדער דער דריטער, און אויך די אלטע מאמע איז דא, און אלע בייז, וויציג, חוצפה'דיג און טאלאנטפול באשריבן. פעטערבורג האט זיך אנגעהויבן צו קאכן. א שטילער שטורעם איז צוערשט אויסגעבראכן אין די הייזער, הינטער די פארמאכטע טירן, און דערנאך אויף דער גאס. אלע טעלעפאנען אין דער גאנצער שטאט זענען מיטאמאל פארנומען געווארן. איר האט געלייענט? געזען? האט איר די צייטונג? גיכער! קויפט די צייטונג! קויפט די צייטונג! לייענט! ס'איז דאך קעגן דעם צאר! איך האב פארלאזט מיין הויז און געלאזט זיך גיין צו ניעווסקי פראספעקט. פארוואס צום ניעווסקי? אזוי איז שוין געווען דער מנהג. וואס עס האט ניט פאסירט אין פעטערבורג אדער אין רוסלאנד, האט זיך עס באלד אפגעשפיגלט אויף דעם שיינעם ברייטן ניעווסקי פראספעקט. פון די צייטן פון די דעקאבריסטן ביזן מאמענט ווען צאר ניקאליי האט זיך אפגעזאגט פון טראן האבן אלע פאליטישע פאסירונגען געהאט זייער עכא אויפן נעווסקי. צום נעווסקי האט זיך אויך געאיילט צו קומען די פאליציי, די זשאנדארמען. זיי האבן שוין געוואוסט פאראויס אז דארט וועט עס זיין. אויפן נעווסקי פראספעקט האט געשלאגן דאס הארץ פון רוסלאנד, דא האט געארבעט איר מוח, דא האט געאטעמט איר נשמה. קיינער האט מיט קיינעם ניט אפגערעדט ווי למשל אזוי, אויב עפעס זאל פאסירן טרעפן מיר זיך אויפן נעווסקי לעבן דער שטאט דומא

איז עס טאקע געווען אזוי? מענטשן זענען געגאנגען איבער דעם ברייטן טראטואר, ניט ארומגעקוקט זיך, ניט געזוכט מיט די אויגן איינער דעם צווייטן, אבער דא און דארט, הויפזעכטלעך ביים ראג פון גאס, וואו עס זענען געשטאנען די האלב-פארפרוירענע צייטונגס-פארקויפער, איז געווען אנדערש ווי געווענליך. די זעלבע מענטשן וועלכע האבן ניט ארומגעקוקט זיך פארטיפט אין זייערע געדאנקען האבן זיך אפגעשטעלט ביי די צייטונגס פארקויפער און געפאדערט ראסיא, ניט קיין אנדערע צייטונג נאר טאקע ראסיא, און ניט איין נומער נאָך פֿינף, צען. אינגיכן האָבן זיך אויך דערוווּסט וועגן דער סענסאַציע די צײַטונגס-פֿאַרקויפֿער. עס איז געוואָרן לעבעדיק אין זייערע ווינקעלעך. איינער איז געלאָפֿן צום צווייטן, מען האָט זיך געשושקעט, מען האָט עפּעס באַהאַלטן אונטער דער פּאָלע, מען האָט אָנגעהויבן העכערן דעם פּרײַז. איך האָב זיך אָפּגעשטעלט לעבן איינעם פֿון זיי. דער גאַזעטשיק, צײַטונגס-פֿאַרקויפֿער, האָט מיט אַ געמאַכט דערשראָקענעם פּנים גערעדט צו אַ קונה אין אַ האַלבן טאָן.

איז שוין דער צאר מיט זיין משפחה געשטיגן אין פרייז, דארטן האט מען געבעטן פופציק קאפיקעס און מען האט געצאלט, אויף דעם ראג פון נעווסקי און ליטייני פראספעקט, דאס הייסט אין צענטער פון דער שטאט, אין צענטער פון רוסלאנד, האט מען שוין דעם נומער פארקויפט פאר א גאנצן רובל. מענטשן האבן זיך געשטופט ארום דעם פארקויפער און געריסן ביי אים די צייטונג פון דער האנט, פלוצים איז צוגעקומען אן אקאלאדעטשני נאדזיראטעל מיט צוויי גאראדאוואיס, פראשו ראזאיטיס, איך בעט אייך אוועקגיין, האט דער אקאלאדעטשניק העפליך אבער שטרענג אונז באפוילן. די גאראדאוואיס, די פאליציי, האבן אנגעהויבן זוכן ביים פארקויפער צווישן די צייטונגען, ארויסגעשלעפט פון דעם בינטל אלע ראסיע נומערן און מיטגענומען מיט זיך. דאס האט געמיינט אז די נאטשאלסטווע האט זיך שוין געכאפט. ווי איך האב זיך שפעטער דערוואוסט האט מען דארט אויבן פון אנפאנג ניט געוואוסט וואס צו טאן און ווי צו האנדלען וועגן דעם חוצפה'דיגן ארטיקל, אבער ווי האנדלט מען וועגן דעם? ארויסקומען מיט א געוואלד איבער גאנץ רוסלאנד, איבער דער גאנצער וועלט און צעשרייען זיך גאספאדא אבמאנאווי? דאס זענען דאך מיר, די ראמאנאווס, דאס איז דאך אונזער צאר! ענדליך האט דער מיניסטער פון אינערליכע אנגעלעגנהייטן אנגענומען א באשלוס, פארמאכן, פארבאטן די גאנצע צייטונג, קאנפיסקירן דעם קרימינעלן נומער און דעם מחבר אלעקסאנדער אמפיטעאטראוו ארעסטירן און פארשיקן קיין סיביר. נאך דעם זעלבן טאג האט אמפיטעאטרוב געמוזט פארלאזן פעטערבורג. פארשיקט האט מען אים ווייט קיין מינוסינסק, שפעטער איז צו אים געקומען צו פארן זיין ווייב די געוועזענע שוישפילערין אילאריא רייסקאיא. אין קיין טורמע האט מען אמפיטעאטרוב ניט אריינגעזעצט, ער האט געדונגען פאר זיך א גרויס רייכליך הויז און געלעבט זיך ווי א פרץ פון קיינעם ניט געשטערט, פארקערט, די העכסטע טשינאווניקעס, באאמטע, פלעגן קומען צו אים אין זיין רייכע שטוב פארברענגען אן אוונט. אפאר יאר שפעטער האט מען אים באגנעדיקט און דערלויבט צו קומען נענטער צו פעטערבורג, אין וואלאגדא. צו דער צייט איז זיין נאמען שוין געווען גאר גרויס אין גאנץ רוסלאנד און ער האט פארדינט אסאך געלט. פון וואלאגדא האט מען אים ערלויבט צו פארן קיין אויסלאנד, קיין איטאליע. ווען עס איז אויסגעבראכן די רעוואלוציע פון נײַנצן פֿינף, האט ער זיך צוריקגעקערט קיין רוסלאנד, ווערנדיג באגריסט פון יעדן ווי א מארטירער, ווי א קעמפער פאר פרייהייט, וואס וועט באלד באלד אנהויבן הערשן איבערן לאנד. באמערקונג, אין דער צייט פון דער וועלט-מלחמה, ווען דאס רוסישע פאלק האט אין אנפאנג זיך גרופירט ארום דעם צאר ווי א סימבאל פון דער רוסישער ערד, איז אמפיטעאטראוו, דעמאלט א קאלאסאלער נאמען, געווען איינגעלאדן אין פאלאץ פון ניקאלאיען. די אמאליגע שונאים האבן זיך געטראפן. מיט קיין איין ווארט האט דער צאר ניט דערמאנט דעם פעלעטאן, אין וועלכן אמפיטעאטראוו האט אים אזוי בייז באליידיקט. ביידע האבן זיך געהאלטן ווי דזשענטלמענס. דערביי איז איינער געווען אמאל דער אולד דזשענטלמען און דער צווייטער א צאר. אויף אמפיטעאטראוון האט זיין אמאליקער ניקי געמאכט זייער א גינסטיקן איינדרוק. דער שרייבער איז פשוט געווען באצויבערט פון ניקין און אפן גערעדט וועגן דעם. קאפיטל נײַן וואס ווייטער אלץ טיפער אלץ מער בין איך געווארן פארכאפט פון רוסישע אינטערעסן, פון דער רוסישער ליטעראטור, קונסט, ווארט, טעאטער, די אומענדליכע גרויסקייט, דער כמעט מיסטישער צויבער פון דעם לאנד וואס האט זיך אלץ מער און מער אויפגעדעקט אין מיר, האט געוועקט מיין יונגע ביאלאסטאקער נשמה. הינטער דער דאזיגער קולטור, צוגעבנדיג איר געוויכט און פעסטקייט, גלאנץ און אמת'דיגקייט, האבן זיך געשפּירט די ליכטיגע שאטנס פון פושקין, לערמאנטאוו, דאסטאיעווסקי, גאגאל, טשייקאווסקי. די גרויסע צויבער-נעמען זײַנען ניט געווען ווײַט, זיי זײַנען נאָך ניט געוואָרן קיין לעגענדע. די גרויסע רוסישע פֿאַרגאַנגענהייט האָט געלעבט ניט ווײַטער ווי נעכטן, מען האָט זי געקענט שפּירן, אָנטאַפּן, הערן. אָט איז דער אַלט-אַלטיטשקער שרײַבער אַווענאַריוס, וועלכער האָט מיט זײַנע אייגענע העל-בלויע, כּמעט קינדישע אויגן געזען פּושקינען אַליין. ער דערציילט מיר וועגן אים,

אבער אין די מוזיקאלישע קרייזן שמועסט מען אז דער אומגליקליכער קאמפאזיטער איז באגאנגען זעלבסטמארד, א ריי טונקעלע סיבות האבן אים געטריבן צו דעם, אין זיין לעצטן ווערק, די זעקסטע סימפאניע, פאטעטיק, רעדט ער וועגן דעם נאענטן אומפארמיידליכן טויט אזויווי ער ווארט אויף אים, און

ער איז אויך געווען דער לעצטער וואס האט געזען טשייקאווסקין ביים שטארבן. אויף מיין פראגע וועגן טשייקאווסקי'ס טויט האט פיגנער אויך אויסגעדריקט דעם חשד אז דאס איז ניט געווען כאלערע. איך האב זיך געטראפן מיט דער איצט שוין אלטער שרייבערין וואטסאן, וועלכע איז געווען לעבן דעם שווינדזיכטיקן דיכטער נאדסאן אין דער צייט ווען ער האט געהאלטן ביים פארלאזן די וועלט, פארפאלגט פון ווילדן בילן פון וויקטאר בורענין, דער קריטיקער פון נאוואיע וורעמיא. איך האב זיך געטראפן מיט פיאטר איסאיעוויטש וויינבערג, דעם לאנג-יאריגן פארזיצער פון די ליטערארישע געזעלשאפט. ער האט גוט געקענט דאסטאיעווסקי'ן און טורגעניעוון. איך האב דעמאלט געפילט פונקט ווי איך פיל דאס היינט, אז די גרויסע רוסישע ליטעראטור, אחוץ איר שיינקייט,

געהאט. אפשר אין דעם באשטייט טאקע די גרויסקייט, די שיינקייט און דער הייליגער אמת וואס פילט זיך יעדעס מאל ווען די רוסישע קונסט דערגרייכט דעם הויכפונקט פון איר אויסדרוק. זיכער האב איך דאס דעמאלט ניט געפילט אזוי קלאר ווי היינט, אבער אינסטינקטיוו, אין אונטערבאוואוסטזיין, זענען ביי מיר געווען די דאזיגע געדאנקען, מער ענליך צו א געפיל איידער צו א געדאנק. דאס רוסישע ווארט איז פאר מיין יונגע נשמה געווען א האלב פארשטעלט יידיש ווארט, אן איבערזעצונג אדער אן אויסטייטשונג, אדער דאס אלץ אינאיינעם. מיין גאנצער אינערליכער וועזן, מיין הארץ און מיין מוח, זענען געווען פארשלונגען אין שטראם פון רוסישן בוך, טעאטער, טאָן און פֿאָרם פֿון אַ שטראָם, װאָס איז מעכטיקער װי די װאָלגע אַלײן. דער געדאַנק, אַז איך, דער באַשײדענער ייִדישער בחור פֿון ביאַליסטאָק, װעל אפֿשר קאָנען אַרײַנגיסן מײַן טראָפּן אין דעם מעכטיקן שטראָם, װאָס פֿליסט איבער רוסלאַנד, האָט אָנגעפֿילט מײַן האַרץ מיט אַ מאָדנעם ציטער, אַ געמיש פֿון מורא און שטאָלץ. איך האב אנגעהויבן דרוקן אין דער צייטונג בירזשעוויא וויעדאמאסטי קליינע סקיצן, האלב דערציילונג, האלב פעלעטאן, מער שטימונגען, בילדער ווי אמת'ע מעשה'לעך, א פארעם פון בעלעטריסטיק וואס איז געווען כמעט גאנץ פרעמד אין דער רוסישער ליטעראטור. דער רעדאקטאר וולאדימיר באנדי האט געדרוקט די דאזיגע דערציילונגען מיינע אין דער פרימארגן אויסגאבע, וועלכע קיינער האט ניט געלייענט. די מארגן צייטונג איז געווען געווידמעט ספעציעל צו פינאנץ און ווירטשאפטס פראגן. אבער מיט עפעס מוז מען דאך אויספילן די צייטונג, נו, זאל שוין זיין מיט שטימונגס-שפריצן פון א. דימאוו. צוויי קאפיקעס א שורה. גאנץ אומדערווארט האב איך אנגעהויבן באקומען אנאנימע בריוו וועגן מיינע סקיצן. געשריבן האט דאס א יונג מיידל וואס האט זיך באהאלטן אונטער אן אויסגעטראכטן נאמען. זי וויל גארנישט פון מיר, זי וויל נאר לאזן מיר וויסן ווי צופרידן זי איז צו לייענען מיינע סקיצן. און כאטש זי האט ניט געוואלט מיר זען, האט זי פארט צוגעלייגט איר אדרעס. מיר האבן זיך געטראפן, און מיר האבן ביידע געהאט דעם זעלבן איינדרוק. זי איז מיר ניט געפעלן, און איך איר אויך ניט. נאטירלעך האבן מיר עס נישט געזאגט איינער דעם צווייטן, נאר געפילט האבן מיר דאס יא. זי איז געווען טאקע א בלאנדינקע אבער ניט אזא בלאנדינקע ווי עס פאסט זיך צו זיין אין אזא פאל, כאטש ווי אזוי עס דארף זיין ווייס איך נאך ביז היינט צו טאג ניט. מיר האבן זיך געטראפן נאך עטליכע מאל און דערנאך איז זי פארשוואונדן. איך האב זי ווידער געטראפן אבער אונטער אזעלכע אומשטענדן וואס קענען פארקומען נאר אין א גרויסער שטאט וועלכע איז רייך און שטענדיג גרייט מיט אירע איראנישע גרימאסן. עס איז געשטארבן די מאמע פון איינעם פון מיינע פריינד און איך האב באשלאסן צו קומען צו דער לוויה. די לוויה איז פארגעקומען אין א שיינעם פארפרילינג מארגן. אינאיינעם מיט אנדערע בין איך אויך געגאנגען הינטער דעם ארון אינמיטן גאס. אויף דעם טראטואר האב איך דערזען מיין בלאנדע קארעספאנדענטקע. זי איז געווען שיין און געשמאקפול אנגעטאן, מיט א קאקעטיש גרינעם שירעם איבערן קאפ. זי איז געווארען אסאך שענער און חנעוודיקער פון דער צייט ווען מיר זענען זיך צעגאנגען, און כאטש דאס איז געווען א לוויה וואו מען לאכט און מען שמייכלט זייער זעלטען, האט זי אריינגעשמייכלט אין דער גרופע פון די באגלייטער, און דער שמייכל איז געווען אדרעסירט צו מיר, וואס האב איך געדארפט טאן? פארלאזען די מת און זיך א לאז טאן צו דער לעבעדיקער נשמה? זיך אָפּװענדן פֿון אַן אַלטער טױטער פֿרױ, װעלכע איך האָב זײער װײניק געקענט, און זיך לאָזן צו אַ יונג לעבעדיק מײדל, װעלכע איך האָב אױך װײניק געקענט, אָבער װעלכע איך האָב אַ שאַנס יאָ אַמאָל צו קענען. אפֿשר װאָלט אַ ציניקער, אַן איבערגעלײגטער פֿילאָזאָף אָנגענומען אַן אַנדער באַשלוס און ניט דעם, צו װעלכן איך בין געקומען, איך האָב ווייטער מאַרשירט הינטער דעם אָרון, און אַפילו טרויעריקער ווי פריער, כאָטש דער טרויער האָט שוין ווייניקער געהאַט צו טאָן מיטן נפטר. מיין בלאָנדע קאָרעספּאָנדענטקע איז ווייטער געגאַנגען, דרייענדיק קאָקעטיש איר זיידענעם גרינעם פּאַראַסאָל. מער האָב איך זי קיינמאָל ניט געזען. איך האָב אַזוי צו זאָגן באַגראָבן ביידע פרויען מיט איין מאָל, אי די טויטע, אי די, וואָס איז געבליבן לעבן ערגעץ וואו אָן מיר. ווי געזאגט האב איך מיר געגעבן דאס ווארט קיינמאל ניט אריינצוקומען, קיינמאל ניט באווייזן זיך אין קליינעם טעאטער, וואס האט געהאט דעם ציניזם אויפצופירן די אנטיסעמיטישע פיעסע קאנטראבאנדיסטן. אבער דארטן, צווישן די שוישפילער, איז דאך געווען די חנעוודיקע נאדיא מוזיל. איצט, דורך מיין באשלוס האב איך געהאט ווייניגער מעגליכקייט צו טרעפן זיך מיט איר. דאס איז פּײַנלעך װען מען איז קױם אײן און צװאַנציק יאָר אַלט, אָבער דאָס האָט פֿאָרט ניט געקאָנט באַװעגן מיך צו ענדערן מײַן באַשלוס, צו פֿאַרגעסן דעם װעג צו אַלצדינג װאָס איז פֿאַרבונדן מיט דעם טונקעלן נאָמען סוּװאָרין. אַ נײַע צרה איז מיר באַפֿאַלן. אין אזא עלטער נעמט מען עס אן ווי די גרעסטע צרה. לעבן נאדיא מוזיל האט זיך באוויזן א יונגער טאלאנטפולער געבילדעטער שוישפילער וועלכער האט געשפילט אין דעם זעלבן קליינעם טעאטער, זיין נאמען איז געווען מאלסקי.

עס איז געווען ניט מער ווי נאַטירלעך, אַז נאַדיאַ מוזיל זאָל ווערן פֿאַרכאַפּט פֿון דער אָנגענעמער און אָריגינעלער פּערזענלעכקייט פֿון איר נײַעם קאָלעגע. נו, און עס איז געווען אויך ניט מער ווי נאַטירלעך, אַז איך, דער דורכגעפֿאַלענער דראַמען-שרײַבער, וואָס האָט זיך אַליין האַלב באַזײַטיקט פֿון וועג, זאָל ווערן אייפֿערזיכטיק, קיין שום רעכט צו זיין אייפערזיכטיג האב איך ניט געהאט. מיין באציאונג צו נאדיא'ן איז נישט געגאנגען ווייטער ווי א ראמאנטישע פארליבטקייט. אבער ווער רעכנט זיך מיט רעכט אדער ניט רעכט, ווען דאס בלוט איז יונג, און די אויפגערייצטע פאנטאזיע שושקעט אין אויער אריין גאט ווייסט וואס, און צו זיין אייפערזיכטיג באלאנגט דאך צו דעם זעלבן זיסן שפיל, יעדנפאלס איז עס אזוי אין יענע זארגלאזע טעג ווען מען רעדט זיך איין זארגן אויב זיי קומען ניט פון זיך אליין. איך געדענק שוין ניט וועגן וואס און וואו, נאר איך האב זיך א קאפעטשקע צעדראפעט מיט נאדיא'ן. אזעלכע זיסע קריגערייען קומען דאך אפט פאר, ווער רעכנט זיך מיט זיי? עס פארגייט א טאג אדער צוויי און די מלחמה ווערט פארגעסן, אבער אבער דאס מאל איז שוין פארגאנגען א גאנצע וואך און נאדיא האט זיך נאך אלץ געבייזערט אויף מיר, בין איך ארויס מיט א שלום פראפאזיציע, איך בין אריין אין א שיינעם בלומען געשעפט, אויסגעקליבן א גרויסן בוקעט בלומען און געהייסן אוועקשיקן אים צו פרייליין מוזיל. אבער ווען איך האב זיך נאך א שפאציר איבערן נעווסקי פראספעקט צוריקגעקערט אהיים, האב איך געפונען דעם שיינעם בוקעט ביי מיר אויפן טיש. נאדיא האט מיר די בלומען צוריקגעשיקט, זי וויל פון מיר קיין מתנות ניט, זי וויל מיך מער ניט קענען. מיטאמאל זיינען מיר געקומען אין קאפ די אלע ארונטערגעשלונגענע ראמאנען און נאוועלן, רוסישע, דייטשע, פראנצייזישע, און גאט ווייס וואס פאר א נאך, וואו ער און זי דרייען זיך אין א ליבעס-פלאנטער. דער גאנצער שווערער ארסענאל פון דעם וואס רופט זיך אין די שיינע ביכער ליבע מיט לבנה, בלומען, הענטשקעס, באלקאנען, דועלן און רעוואלווערן, האט אנגעהויבן טאנצן א ווילדן קאראהאד אין מיין ארעמען קאפ. איך האב געפילט, אדער איינגערעדט זיך, אז איך פיל אז איך בין שענדליך צוריקגעשטויסן, אויסגעלאכט, אפגענארט, ערנידעריגט, צעטראטן מיט די פיס, און איך מוז ווייזן אז איך בין א מאן און אזוי ווייטער און ווייטער. ניט טראַכטנדיק לאַנג, האָב איך זיך אַ וואָרף געטאָן צו דעם רעוואָלווער, וואָס מײַן פֿרײַנט אַרקאַדי ראָמאַנאָוו האָט געהאַלטן אין מײַן שרײַבטיש, אַרײַנגעשטעקט אים אין קעשענע און זיך אַ לאָז געטאָן אויף דער מאָרסקאַיאַ אוליצאַ צו נאַדיאַס הויז. מיט ברענענדיקן געפֿיל פֿון שאַנד דערמאָן איך זיך איצט, פֿערציק יאָר שפּעטער, דעם שענדלעכן טאָג, וועלכער איז געבליבן אין מײַן זיכּרון. איך געדענק זייער קלאר ווי איך בין ארויפגעשפרונגען אויף א דראשקע און געהייסן דעם איזוואשטשיק פארן וואס גיכער. איך געדענק דעם געפיל פון עפעס שווערעס, מעטאלענעס, אין מיין קעשענע, אין מיין הארצן, אין מיין גאנצן וועזן. איך געדענק אויך מיינע צעפליקטע צעריסענע געדאנקען, עפעס וועט זיך שוין מאכן, וואס? ווי אזוי? וועל איך טאקע שיסן? אין וועמען? דאס האב איך ניט געוואוסט, ניט געטראכט וועגן דעם, נאר עפעס וועט זיך שוין מאכן. מיט וואס פאר א גרינגשעצונג, מיט וואס פאר א פארברעכערישער לייכטקייט כאפט דאס אן די יוגנט א געלאדענעם רעוואלווער, ווי לייכטזיניג זי שפילט זיך מיט פרעמדן און אייגענעם לעבן, באזונדערס מיט דעם אייגענעם, וואָס קאָן שוין מיט מיר פּאַסירן, טראַכט די יוגנט, איך בין דאָך יונג, פֿול מיט לעבן און אַזוי מזלדיק, מזלדיק בין איך, שיסן, אַך, דאָס איז דאָך ראָמאַנטיש, פּושקין האָט געשאָסן, לערמאָנטאָוו האָט געשאָסן, די פֿאַרדאַמטע מעטאַלענע צאַצקע, וואָס וועגט אין קעשענע מער ווי זי וועגט, איז אַרומגעפּוצט מיט דעם פֿאַלשן פֿאַרברעכערישן באַגריף פֿון שיינקייט, ניט איין יונג לעבן איז אונטערגעגאַנגען צוליב אָט דעם פֿאַלש אויפֿגענומענעם פֿאַרקריפּלטן געפֿיל פֿון ראָמאַנטיזם, וווּ טויט און לעבן, ליבע און נידערטרעכטיקייט זײַנען פֿאַנטאַסטיש צוזאַמענגעמישט, פּלאָנטערן זיך אין קאָפּ און פֿאַרסאַמען דאָס האַרץ, געפֿערלעכע מאָמענטן, ריזיקאַלישע איבערלעבונגען, וועלכע אַ סך יונגע מענטשן מאַכן דורך. דער גוטער מלאך דער שיצער האט געוואכט איבער מיר אין דער שווערער שעה מיינער. זיכער איז צו א שיסעריי נישט געקומען, אבער די היסטערישע סצענע וואס האט זיך אפגעשפילט אין נאדיא'ס וואוינונג איז געווען אזוי פיינליך און אזוי אויפרעגנדיג, אז פון קיך איז געקומען צו לויפן די קעכן, און פון אונטן דער שווייצאר מיט דעם דווארניק. עס האט מיר געקאסט אפאר רובל זיי אוועקצושיקן פון דער דירה. ביסלעכווייז האָט פֿריילען מוזיל זיך באַרויִקט און געמאַכט שלום מיט מיר. איך האָב אָבער געפֿילט, אַז דער שלום איז ניט קיין אמתער, עפּעס האָט זיך איבערגעבראָכן אין מיר, און מעגלעך, אין איר אויך. איך האָב פֿאַרלאָזן איר הויז, רײַכער, מיט אַ שווערער איבערלעבונג, אָרעמער, מיט אַן אילוזיע, וועלכע איך האָב אַליין צעשטערט. נאַדיאַ און איך האָבן באַשלאָסן ניט צו זען זיך אַ שטיקל צײַט, כּדי אָפּצוּװישן די פּײַנלעכע פּאַסירונג און שפּעטער קענען זיך טרעפֿן אין פֿרײד. דאָס שטיקל צײַט האָט געדאַרפֿט זײַן צװײ װאָכן. איך האָב דאָס געפֿונען פֿאַר קלוג און פּראַקטיש און אינערלעך געװען דאַנקבאַר פֿאַר דעם. איך האָב דערפֿילט, אַז נאַדיאַ נעמט די זאַך ערנסט און קוקט אױף מיר מיט די אױגן פֿון אַ פֿרױ און ניט װי אַ לײַכטזיניקע ראָמאַנטיש-שפּילנדיקע מײדל. איך האב אנגעהויבן טראכטן וועגן מיין פריינטשאפט מיט איר אין אן אנדער ליכט, וואס וועט זיין מיט אונז ווייטער? און קאן זיין א ווייטער? זי איז א קריסטליכע, א פראוואסלאוונע, גריכיש ארטאדאקסיש, איך א איד, זי ווייסט דאס גוט אבער דאס שטייט איר ניט אין וועג, זי רעספעקטירט מיין רעליגיע, זי רעספעקטירט מיך דערפאר וואס איך וועל זיך קיינמאל ניט אפזאגן פון מיין אמונה. מיר האבן ניט איינמאל גערעדט וועגן דעם, טעארעטיש. אלזא, וואס וועט זיין? נו, מיר וועלן זען. זאלן נאר בשלום אריבערגיין די פאר שטראף-וואכן וועלכע מיר אליין האבן אויף זיך ארויפגעלייגט. די צווייטע וואך האט געבראכט אן איבעראשונג. דער שוישפילער מאלסקי האט געוואונען אין קאורטן, ווי מען האט דערציילט, ארום צען טויזנט רובל. ער האט געקויפט אדער אפשר אפגעדונגען א ברייטע אפענע קארעטע מיט צוויי פערד און אנגעהויבן שפילן די ראל פון א פריץ, א לארד. עס איז געגאנגען צו פרילינג, די טעג זענען שוין געווארן ווארעמער, העלער און זוניגער, אבער פאר מיר זענען זיי געווארן אלץ טונקעלער. איין מאל, שפאצירנדיג אויפן קאמענא-אסטראווסקי פראספעקט, האב איך דערזעהן א שווארצע אפענע שלעכט אפגעוואשענע קארעטע איינגעשפאנט מיט צוויי ברוינע פערד. אין דער קארעטע זענען געזעסן מאלסקי מיט נאדיא'ן, מיין נאדיא. ער האט איר עפעס דערציילט אדער אפשר אימיטירט און זי האט געשמייכלט מיט מיין שמייכל. דער שיינער, ברייטער קאַמענאָ-אָסטראָווסקי פּראָספּעקט פֿירט נאָר צו איין אָרט, צו דעם שענסטן, דעם ראָמאַנטישסטן, צו די אָסטראָוואַ אינדזלען, דער טרעפֿפּונקט פֿון עלעגאַנטן, רײַכן פּעטערבורג. און כאָטש די קאַרעטע און די ברוינע פֿערדלעך זײַנען ניט געווען אײַ-יײַ, האָט די גאַנצע זאַך אויסגעקוקט פֿאַר מיר אוי-אוי! די וואך איז אוועק, און דערנאך נאך איינע און נאך איינע, נאדיא האט מיך אויסגעמיטן. זי איז געווען פארנומען מיט איר וואקסנדיגער פרילינג סימפאטי צו מאלסקין. אין טעאטער קרייזן האט מען אנגעהויבן רעדן וועגן א באלדיגער חתונה צווישן מוזיל און מאלסקי, דעם ליבלינג פון פעטערבורג. און כאטש איך האב גוט פארשטאנען אז מאלסקי, א קריסט פון א פיינער משפחה מיט א גרויסער קאריערע אין דער צוקונפט, איז פאר איר טויזנט מאל פאסיגער ווי איך, איז מיר פון דעם געדאנק נישט געווארן גרינגער. מאלסקי פלעגט אפט פארלאזן פעטערבורג און באזוכן די ארומיגע נאענטע שטעט, וואו ער פלעגט אויפטרעטן אויף קאנצערטן. איינמאל, ווען דער צוג פון פסקאוו מיט וועלכן מאַלסקי איז געפֿאָרן צוריק קיין פּעטערבורג, האָט זיך אָפּגעשטעלט ביי דער לעצטער סטאַנציע, איז דער יונגער שוישפּילער געבליבן זיצן אויף זיין פּלאַץ, איינגעשלאָפֿן לעבן דעם פֿענצטער, אָבער אויפֿוועקן האָט מען אים שוין ניט געקענט, מאַלסקי איז געווען טויט, געשטאָרבן פֿון אַ האַרצפֿעלער אין מיטן דער רייזע. אַ טונקעלער געפֿיל פֿון שולד האָט מיך געדריקט, אַ מאָדנער אומהיימלעכער געפֿיל פֿון טייוולשן מזל, און א ברענענדיגע בושה פאר די געדאנקען וועגן דעם מזל האבן זיך געפלאנטערט אין מיין קאפ. דער פאנטאסטישער צופאל, דער טויט, האט מיר צוגעווארפן א מזל'דיגע קארט, איך האב מורא געהאט צוצורירן זיך צו איר, זי איז געווען א געשטעמפלטע. איך האב עס געהאלטן פאר טאקטלאז צו זיין צודרינגליך און זוכן א באגעגעניש מיט נאדיען,

פארוואס האט איר זיך ניט געוויזן די גאנצע צייט? האט זי מיר געפרעגט, איך בין אליין, איך לעב איבער א שווערע צייט, האט זי ווייטער גערעדט, און פונקט אין דער צייט, ווען איך נויטיג זיך אין א נאענטן מענטשן, אין א פריינד, האלט איר זיך פון ווייטן. איך בין געזעסן מיט אַרונטערגעלאָזענעם קאָפּ און ניט געקוקט איר אין די אויגן. זיכער איז דאָס געווען מײַן זיג, אָבער איך האָב ניט געוואָלט האָבן אַזאַ זיג, מיט געשטעמפּלטע קאָרטן. איך האָב זיך געשעמט פֿאַר איר. איך האָב געטראַכט בײַ זיך, ווען דו, מײַן זיס מיידל, האָסט געהאַט דעם אויסוואַל צווישן מיר און דעם אַנדערן, איז גוט געווען דער אַנדערער, ניט איך. איצט ווען דו האסט שוין נישט קיין אויסוואל בין איך שוין אויך גוט. אבער איך האב דאס איר ניט געזאגט. איך האב זיך געשעמט פאר דעם וואס זי טוט און ווי אזוי זי רעדט צו מיר. איך האב מיטגעפילט מיט איר, ניט געוואלט איר וויי טאן, ניט געוואלט איר ווייזן ניט איר דערנידעריקונג און ניט מיין טריאומף. אנשטאט דעם האב איך עס איר געזאגט און עס האט געקלונגען אויפריכטיק און נאטירלעך. איך האב נישט געקאנט קומען ווייל באלד וועלן זיך אנהייבן מיינע עקזאמענס אין וואלד אינסטיטוט און איך דארף זיך גוט צוגרייטן צו זיי, איך פארענדיג דעם אינסטיטוט און וועל באקומען מיין דיפלאם. איך האב פארשטאנען, אדער בעסער געזאגט דערפילט, אז נאדיא מוזיל און איך זענען ניט קיין פאר און וועלן קיינמאל דאס ניט ווערן. דער זיסער, זארגלאזער, נאאיווער ראמאן האט זיך פארענדיקט. אונזערע וועגן זיינען זיך צעגאנגען. זי ווייסט דאס נאך ניט, און איך ווייס עס יא. די דיפלאם-עקזאמענס האבן זיך אנגעהויבן, און מיין קאפ איז איצט פארנומען מיט גאר עפעס אנדערש. גאנצע טעג און האלבע נעכט האב איך פארבראכט אין לערנען. די פראפעסארן זיינען ניט געווען שטרענג, מען שניידט ניט איבער דעם האלדז א סטודענט וואס האלט שוין אין פארענדיגן דעם זיין שטודיום, רוסלאנד נייטיגט זיך אין נייע וואלד-מייסטער און וואלד-אינזשעניערן. א דריטל פון גאנץ רוסלאנד איז באדעקט מיט וואלד. עס זיינען פאראן וועלדער וואס ציען זיך איבער א טעריטאריע גרעסער פון בעלגיע, גרעסער פון איטאליע. אין אייניקע וואלד-געגנטן, ברעכט אַמאָל אױס אַ פֿײַער און האַלט אָן װאָכן לאַנג, אײדער דער װאַלדמײַסטער, לעסניטשי, דערװיסט זיך פֿון דעם. אַזױ רײַך איז רוסלאַנד באַשאָנקען און באַפּוצט מיט דעם גרינעם ים, װאָס װאַקסט אָפֿט אָן שום אױפֿזיכט, אָן אָרדענונג, אן א צוריר פון א מענטשליכער האנט. עס זענען געווען גענוג וואלד-מייסטערס און וואלד-אינזשענירן אין רוסלאנד, פון די צוויי הונדערט סטודענטן פון ערשטן קורס האבן זיך דערשלעפט צום לעצטן קוים א העלפט, צווישן די הונדערט צוקונפטיגע וואלד-מייסטערס זענען געווען ניט מער ווי זעקס אידן. און כאָטש דער דוחק אין אינזשעניערן איז געווען גרויס און יעדער אויסגעשטודירטער אוטשאָני ליעסאָוואָד, געלערנטער וואַלדמײַסטער, האָט געקאָסט דער רעגירונג שווערע הונדערטער, האָט קיין איין ייִד ניט געקאָנט האָפֿן צו באַקומען אַ שטעלע. אַ ייִד אַ וואַלד-אינזשעניער איז געווען פּונקט אַזוי אוממעגלעך ווי הייסער שניי אָדער טרוקענער רעגן. צו וואס האבן מיר די אידישע יונגעלייט געדארפט שטודירן פיר און פינף און מער יארן, אוועקגעבן אונזער יוגנט אויף לערנען וועגן פייגל, בלומען, גראזן, זשוקעס, חיות? דער ענטפער איז, וואזשע אנדערש האבן מיר געקאנט טון ווען אלע טירן זענען געווען פארמאכט, אלע מעגליכקייטן צו בויען פאר זיך א קאריערע, א צוקונפט, זענען געווען אפגעשניטן, מיר האבן געפרואווט ארויסציען פון דער סיטואציע דאס בעסטע וואס מען האט געקאנט, יעדער איינער אויף זיין שטייגער. יוסף קוטשוק, מיט די שווארצע וואנצעס און שלעפנדיגע פיס, האט באשלאסן ווייטער צו שטודירן. דער דיפלאם געלערנטער וואלדמייסטער גיט אים דאס רעכט זיך אנצושליסן אין דעם דריטן קורס פון דעם בארג-אינסטיטוט. נאך דריי יאר שטודירן איז ער א בארג אינזשעניער און האט שוין ניט נאר וואנצעס נאר א בארד אויך. צי ער וועט האבן א שטעלע איז שוין אן אנדער פראגע. עס איז כמעט ווי זיכער אז ניט. אבער גאנצע דריי יאר מעג ער ניט טראכטן וועגן דעם. ער לערנט, ער מאכט אן אנשטעל פאר זיך אליין אז ער וועט עפעס דערגרייכן. נו, איז שוין אויך גוט. דוד קראל, מיט דעם שיינעם מיידלשן קאפ האט געפונען אן אנדער וועג, ער האט חתונה געהאט מיט א רייכער אלמנה און איז פטור געווארן פון די זשוקעס און פייגל. מיר אליין האבן די זשוקעס, בלומען און גראזן געבראכט וואוינרעכט. מער האב איך פון זיי ניט דערווארט. איך האב שטענדיג געפילט א מין סימפאטיע צו די אלע קליינע באשעפענישלעך, די מוראשקעס, סטריקאזעס און זשוקעס וואס זשומען און פארען זיך אין די רואיגע כוואלעס פון גרינעם ים. אבער נאכדעם ווי זיי האבן מיר געהאלפן קריגן וואוינרעכט, קומען נענטער צו דער רוסישער ליטעראטור און דעם רוסישן טעאטער זענען זיי פשוט געווארן מיינע פריינד וועלכע איך באגריס יעדן פרילינג מיט פרייד און וועלכע איך באגלייט אין הארבסט מיט א שטילן הספד, אמאל אין דער פארם פון א דערציילונג, אמאל אין א דראמע. צווישן אונז, יידישע סטודענטן, וואס האבן באלד געדארפט באקומען דעם דיפלאם, איז אויך געווען איינער וואס איז ניט געווען פאראינטערעסירט ניט אין שרייבן דראמעס און ניט אין חתונה האבן מיט א רייכער אלמנה, מייסעי זשעלעזניקאוו איז געווען זיין נאמען. ער האט ניט אויסגעזען ווי א ייד, בלאנדע קורץ אפגעשארענע האר, א גוי'אישע נאז, אן אויסגעצייכענטע רוסישע שפראך מיט א דארעמדיגן פויערישן אקצענט. אבער זיין באשיידענע שטילקייט, זיין איבערגעגעבנקייט צו וויסנשאפט האבן אנגעוויזן אויף זיין יידישקייט. זשעלעזניקאוו איז געווען דער בעסטער סטודענט אין אינסטיטוט. א חוץ די ביכער און לעקציעס האט ער זיך אין קיין זאך ניט אריינגעמישט. ווען מען האט גערעדט צו אים פון סטודענטישע פארזאמלונגען, סכאדקעס, פון פאליטישע, סאציאלע אדער אויך אידישע פראבלעמען, האט ער געקוקט מיט זיינע קורצזיכטיגע בלויע אויגן באוואפנט מיט דיקע גלעזער און געשוויגן און געשוויגן. דער איינדרוק איז געווען צו וואס דארף איך דאס אלץ וויסן? וואס האט דאס צו טון מיט וואלד אינזשענירונג? האט ער דען ניט געוואוסט אז דער וועג אין פרייען גרינעם און וויסנשאפטליכן וואלד איז פאר אים פארבאטן? אויף וואס האט ער געהאפט? וועגן דעם האט ער ניט גערעדט. זשעלעזניקאוו האט איבערהויפט ניט גערעדט וועגן זיך, ניט געהאט קיין פריינט, קיין חבר. צו וואס דארף מען האבן פריינט? זיי נעמען נאר אוועק צייט, מען דארף דורכמאכן די אלע פראקטישע באשעפטיגונגען, אנצייכענען די אלע לאנד-קארטעס, וויסן ווי אזוי מען ארבעט מיט דער אסטראלאביע און מיט טעאדאליט אינסטרומענטן צו מעסטן די ערד, און דערנאך אריבערכאפן זיך אויפן לעצטן קורס. אבער אט איז דער לעצטער קורס אויך דורכגעמאכט, די פראפעסארן זענען אנטציקט פון זשעלעזניקאוון, דער דירעקטאר האלט א וועלט פון אים, וואס פאר א קאפ, א מוסטער פון א סטודענט, מיר דארפן אים געבן אן אויסצייכענונג, שלאגט פאר דער גוטער דירעקטאר. מייסעי זשעלעזניקאוו באקומט די אויסצייכענונג, נאגראדע, און טאקע פאר דעם גאנצן פערטן קורס סטודענטן. דער דירעקטאר קערן האלט א שיינע רעדע און לויבט דעם ערשטן סטודענט ביזן הימל. דער ערשטער סטודענט קוקט אויף דעם רעדנער מיט זיינע בלאנדע גוי'אישע אויגן און שווייגט. דער דירעקטאר פארענדיגט זיין רעדע, דריקט זשעלעזניקאוון די האנט און גיט אים איבער אלס אנדענקן פון אלמא מאטער

ער רעדט קיין ווארט ניט אויס, ער קוקט אויפן דירעקטאר, אויפן טעאדאליט, און ווידער אויפן דירעקטאר. די פראפעסארן גראטולירן אים און דריקן זיין האנט, די סטודענטן אפלאדירן. א האלבע שעה שפעטער האט דער דירעקטאר קערן געהאט א פריוואטן געשפרעך מיט דעם יונגן וואלד-אינזשעניר. אין נאמען פון דעם גאנצן פראפעסארן-ראט, לאדט דער דירעקטאָר אײַן זשעלעזניאַקאָוון צו פֿאַרנעמען אַ קאַטעדרע אין דעם אינסטיטוט, דאָס הײסט, צו ערשט װערן אַ פּריװאַט-דאָצענט און דערנאָך אַן אמתער פּראָפֿעסאָר, גלײַך מיט אַלע אַנדערע פּראָפֿעסאָרן. כּבֿוד, אױסצײכענונגען, שטילע, רויִקע אַרבעט אױפֿן פֿעלד פֿון װיסנשאַפֿט. טאקע דאס וועגן וואס דער יונגער געלערנטער האט נאך גע'חלומ'ט ווען ער האט געלעבט אין זיין באשיידענעם אוקראינישן שטעטל, וואס פאר א צוקונפט, קען מען זיך ווינטשן עפעס בעסערס? אבער. אבער איצט קומט דער קליין קליינטשינקער פונקט, דאס פינטעלע פון דעם געזעץ. דער דירעקטאר הייבט אן זיך צו קוועטשן און ענדליך רעדט ער ארויס.

איז דען פרעגט דער דירעקטאר זשעלעזניקאוו אזוי פרום אז ער דארף זיך האלטן פעסט ביי זיין רעליגיע? אפשר קען ער מאכן א קליינעם קאמפראמיס, דאס הייסט דאס הייסט אננעמען דעם קריסטליכן גלויבן? רעדט ארויס זשעלעזניאקאוו און קוקט אויפן דירעקטאר דורך זיינע דיקע גלעזער. אבער דאס מאל ווייס ער שוין גאנץ גוט וועגן וואס מען רעדט צו אים, ער טראכט, ער פרעגט שוין ניט ביי זיך וואס האט עס צו טאן מיט מיר? דער דירעקטאר ווארט א מינוט און דערנאך זאגט ער, טראכט עס גוט איבער, קאלעגע, אזוי האבן די פראפעסארן געהאט א טבע צו אדרעסירן סטודענטן, און קומט צו מיר מארגן ארום דער צייט. מאָסיי זשעלעזניאַקאָוו פארבויגט זיך און פארלאזט דעם קאבינעט ביז מארגן. מסתמא וועט ער שוין מארגן וויסן וואס צו ענטפערן, דער בלאנדער איד. די שטאט-עקזאמענס זענען געווען פארענדיגט, אמת, אבער כדי צו באקומען דעם דיפלאם האבן מיר געמוזט נאך דורכמאכן א לאנגע פראקטישע וואלד-ארבעט און אנשרייבן א מין דיסערטאציע, טעזיס, וועלכע מיר וועלן דארפן שפעטער פארטיידיגן פאר א ספעציעלער מלוכה קאמיסיע. די דאזיגע פראקטישע ארבעטן וועלן דויערן דעם גאנצן זומער. מען וועט אונז צעשיקן איבערן גאנצן לאנד ביז אוראל און קאווקאז. מיר האבן זיך געשטופט אין קארידאר לעבן דער קאנצעלאריע און געקוקט אין דעם לאנגן צעטל וואס איז געהאנגען אויף דער וואנט. איך האב געפונען לעבן מיינעם און מיין חבר שווארץ נאמען די ווערטער.

גוטע פרישע לופט, שיינע מיידלעך, און אין מאריענהאף, א האלבע שעה צו גיין, שפילט יעדן אוונט א סימפאנישער ארקעסטער. אייך וועט זיין גאר גוט קאלעגן. אבער פארגעסט ניט אייער דעם וואלד צוליב דער מוזיק און די שיינע בארישניס. האהאהא. יעדער פון אונז האט געטראגן פֿינף און אַכציק רובל קאזיאנע געלט, מיר.